וועלקאם בעק, ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער דרײַצן מיט ר' חיים עקשטיין וואס איז באקאנט מיט זיינע טשעלענדזשעס, ער האט טשעלענדזשד דעם עולם, ער האט געטשעלענדזשד דעם עולם חתונה צו מאכן פאר ביליג, נאכדעם האט ער געטשעלענדזשד דעם עולם צו מאכן אסאך געלט, און דאס האלט ער יעצט אינמיטן טון, דא האט ער זיך דערווייל, דא יא, דא חיים האסט דיך אפגעשטעלט, טשעלענדזשן דעם עולם צו מאכן געלט, ארבעטן ווייניג, וואס הייסט ווייניג? דאך רעאליסטיש. אבער נישט ארבעטן מער ווי מען דארף און עס מעקסימייזן, מאכן די מאקסימום געלט פון דעם, אבער נאך אלץ מאכן חתונה פאר ביליג. קוק, דער עולם האט א מורא'דיגע מורא'דיגע טעות, איך זאג עס נאר ווייל דו האסט עס געמענטשנט, דאס איז נישט די שמועס פון היינט אבער דו האסט עס געמענטשנט זאג איך עס, דער עולם האט א מורא'דיגע טעות ווען זיי הערן ווי איך רעד פון חתונה מאכן ביליג, ווי גלייך מיין פאוקוס איז חתונה מאכן ביליג. איך בין זייער זייער פראו אז א מולטי מולטי מיליאנער זאל חתונה מאכן פאר מולטי מולטי מיליאן דאלערס. אקעי. און ס'איז גוט פאר די עקאנעמי, און ווילאנג ער טוט עס ווי א נארמאלע מענטש, און ווילאנג ער ספענדט געלט פאר וואס ער וויל, נישט פאר וואס יענער זאגט אז מען מוזט דאס טון. דאס איז מיין פילאסעפי אויף דעם. יעצט פארשטייט זיך, wow, איך ציטער, איך בין אריינגעגאנגען אין א ראנג פלאץ דא. איך גיי באקומען דא היט. ווייל, ווייל די עולם גייט זאגן, אבער יעדער גייט זיין דזשעלאס! מען גייט אים וועלן נאכמאכן, און די ארעמאן וועט עס אויך מוזן טון.
ני.

ווייל די עולם זאל גוט פארדינען און ארבעטן ווייניג און אונז האלט מען היינט טו טאוזענד טווענטי טו אין א עקאנעמי וואס געלט, איך רעד נישט יעצט ווען איינער פארדינט טויזענט דאלער א וואך, איך רעד עכטע געלט ווערט נישט פארדינט פון צייט, ס'ווערט פארדינט פון טוהן קריעטיוו זאכן מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און מען דארף אבער אייביג געדענקען כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, דער אייבערשטער געבט דיך די ריכטיגע עצות. וואס צו טון, אבער פארגעס פון די זאך פון אריינלייגן נאך א שעה צו מאכן געלט, סאו קום אויף מיט נאך סטרעטעדזשיס, נאך מהלכים.
און דאס טרייסט דאך צו טון פארן עולם, יא? מיט דיינע קורס ס'איז דא די שיעורים אויף קול מבשר און דיינע קורסעס, סאו האמיר דא א שאלה פון א שואל, שאלה פון א שואל, צו רוב מענטשן וואס קויפן סטאקס טון עס וועגן די דיווידענדס, איך ליין פאר יענעמס שאלה און כ'האף אז דו וועסט קענען בעסער מסביר זיין די שאלה ווי איך, צו מען קויפט די סטאקס וועגן דיווידענדס אדער כדי צו קענען עס פארקויפן, פארקויפן די סטאק. סא וואס מיינט זיין שאלה? וואס מיינט דיווידענדס?
סא דיווידענדס מיינט אין אנדערע ווערטער אז מען נעמט די רווחים פון די קאמפאני און מען צוטיילט עס צווישן יעדן איינער וואס האט שעירס. סא אזוי ווי אונז ווייסט מען דאך אז ווען איינער קויפט שעירס אין א קאמפאני איז ער בעיסיקלי א שותף אין די קאמפאני. ער קויפט ווייניג שעירס האט ער א קליינע שותפות, ער קויפט אסאך שעירס האט ער א גרויסע שותפות.

זעצן זיך אראפ די באורד אוו דיירעקטארס, די באורד אוו דיירעקטארס ווערט אנגערופן הנהלת הוואלמארט, און זיי דעקלערן א דיווידענד, דאס מיינט זיי זאגן וויפיל גייט זיין די דיווידענד די דריי חדשים, די קווארטער, בעיסד אויף וואס דעקלערט מען עס? בעיסד אויף וויפיל די פראפיטס איז געווען, מען לייגט אוועק געלט פאר רעזערווס, מען לייגט אוועק געלט פאר, מען צאלט אלע עקספענסעס, מען צאלט אלע סעלעריס, אלע וועידזשעס, און יעצט קומט די צייט, מען צאלט טעקסעס, יעצט קומט די צייט צו געבן פאר אלע שותפים אין וואלמארט, זייער'ס פארדינטע דיווידענד, דאס הייסט די דיווידענד. פיין, סאו וואלמארט מאכט געלט, מענטשן קויפן סטאקס אין וואלמארט מיינט אז זיי באקומען א חלק פון די רווחים, איז איין מאל אין דריי חדשים זעצט זיך צוזאם די הנהלה, זענען מחליט וויפיל פון די רווחים גייט גיין ארויסגעשיקט צו ווערן, ס'איז דא וואס דארף אוועקגעלייגט ווערן, ס'איז דא די הוצאות, דאס בלייבט איבער און דאס שיקט, מ'שיקט ארויס א טשעק פאר יעדעם וואס האט סטאקס אין וואלמארט, פיין, דאס איז די דיווידענד. און די, ס'איז די ערשטע חלק פון יענעמ'ס שאלה איז צו א מענטש קויפט א סטאק וועגן די דיווידענדס אדער וועגן עס פארקויפן, וואס מיינט דאס?
ווייל ער וויל די פרייז פון די סטאק זאל ארויפגיין און אזוי וועט ער עס קענען פארקויפן.
סאו אויב איך וויל עס פארגלייכן צו ריעל עסטעיט וואלט עס געווען צו איך קויף א הויז ווייל איך וויל מאכן געלט פון די רענט אדער ווייל איך ווארט אז די וועליו פון די הויז זאל ארויפגיין און איך זאל עס קענען פארקויפן און מאכן רווח אזוי. עקזעקטלי. אקעי. האסט עס גוט מסביר געווען.
שכוח.

אדער פאר דיווידענד אדער ווייל ער וויל פארקויפן פאר טייערער.
ס'ווענדט זיך צו וועם דו רעדסט. יעדער איינער פארשטייט זיך האט א אנדערע אבדזשעקטיוו, א אנדערע ציל וואס ער וויל, א אנדערע גאול וואס ער וויל אקאמפלישן. אבער לאמיר עס צונעמען א מינוט, לאמיר פארשטיין. אונז גיימיר רעדן אביסל יסודות'דיג פון די גאנצע זאך. וועלכע קאמפאני דארף נישט האבן קיין געלט צו וואקסן ווייטער? א ריזיגע עסטעבלישט קאמפאני. האט שוין גענוג און נאך געלט און זיי דארפן נישט האבן קיין געלט צו וואקסן ווייטער. א קאמפעני וואס איז נאך נישט עסטעבלישט איז יעדע פעני וואס זיי וואס זיי האבן וואס ס'קומט אריין דארפן זיי ריאינוועסטן אין די קאמפעני, זיי דארפן צוריק אינוועסטן אין די קאמפעני כדי צו קענען וואקסן נאכאמאל וואקסן די קאמפעני ווייטער. סאו אויב דו פארשטייסט דאס, ווען דו קוקסט אויף וואלמארט למשל, אונז האמיר אנגעהויבן צו שמועסן פון וואלמארט, וואלמארט איז איינס פון די גרעסטע קאמפאניס וואס אמעריקע האט היינט. אויב אויב וואלמארט איז איינס פון די גרעסטע קאמפאניס איז שוין אזוי שטארק עסטעבלישט אז אז זיי האבן נישט גענוג אפערטוניטיס ווי צו וואקסן ווייטער מיט נאך געלט. דאס מיינט אז נאך געלט צו. נאך א מיליאן דאלער. זיי פאוקעסן נישט וואקסן ווייטער. זיי פאוקעסן יא צו וואקסן ווייטער. וואס נאך קען איך טון? איך גיי עפענען פיצא סטארס אויך? וואס זאל איך טון?

ער קען נישט אנקומען צו צו צו ווייט. דער קעצעלע קען פליען אבער פון די אנדערע זייט דער קעצל קען זיך גוט איבערדרייען אויך. סאו ווי גרעסער א זאך איז, ווי מער עסטעבלישט א זאך איז, אלץ ווייניגער פלעקסיביליטי האט ער זיך צו רירן.
צו רירן יא, ער קען ער קען וואקסן נאך פינף פראצענט א יאר, טאמער וואקסט ער צען פראצענט איז שוין wow, מורא'דיג שיין געוואקסן, אבער ער איז א, מען רופט עס די האנדערט פאונד גארילא, ער קען נישט גיין ווייטער, ווי קען ער גיין? ממילא.

איז איז פארדעם איז מען פארדעם איז מען געגאנגען צו די מאנסי לאקעישן יעצט קען מען גיין אויך צו די מאנרא לאקעישן און אויך צו די מאנטיסעלא לאקעישן דאס איז סך הכל וואס איך געדענק פון וואלמארט אבער אבער אבער אבער לאמיר נעמען א משל געבן א עקטשועל עקזעמפל עמעזאן עמעזאן יעדער איינער ווייסט וואס עמעזאן איז היינט אבער די ווייסט אז ביז אפאר יאר צוריק האט עמעזאן נישט געגעבן קיין דיווידענד פארוואס וועגן עמעזאן האט געדארפט האבן יעדע דאלער וואס איז אריינגעקומען צו גיין

ווילאנג די קאמפאני איז נישט אין א מצב אז ס'גייט אז ס' ווילאנג זיי זענען אין א מצב אז זיי דארפן האבן די געלט צו וואקסן ווייטער פארשטייסטע אליין אז די וואקסן ווייטער איז סאך סאך מער אפארטוניטי דא אין די גראוט פון די סטאק אז ס'קען ארויפגיין די וועליו די ווערד פון די סטאק און דאס קאמפענסעט דאס באצאלט דיך פאר דעם אז די גייסט אריין אין א סטאק אן דעם וואס די באקומסט דיווידענדס.

א וועליו קאמפאני מיינט אז די קאמפאני איז אסאך ווערט, ער וויל זיין סטעיבל, ער וויל וויסן אז ער אז ער האט שעירס אין עכטע סטעיבל קאמפאניס, און אין אזא פאל הייסט עס א קלענערע ריסק אויך, אבער ס'איז אויך א קלענערע ריווארד, סאו ווי העכער די ריסק אלץ מער קענסטו באקומען, ווי קלענער די ריסק, איך נעם מער ריסק דארף איך באקומען מער פאר דעם, יא? סאו ווען דו גייסט דו גייסט אינוועסטן אין לאמיר זאגן אין קאן עדיסאן, דו גייסט אינוועסטן אין ארענדזש און ראקלענד יוטיליטי קאמפאניס סאו טו ספיעק, דארט אויך, ס'איז נישט דא קיין סאך וואו ס'קען וואקסן, באט זיי האבן זייערע קאסטומער וואס קומט אריין יעדע חודש אפאר מיליאן דאלער, און ס'נישט דא וואס צו טון מיט די געלט נאר צוטיילן צווישן די שעירהאלדערס. אבער ווען דו גייסט צו א קאמפאני ווי עמעזאן אדער ווי טעסלא אדער ווי טוויטער ווי ווי.

ווען דו קומסט צו זיי און זיי האבן עקסטערע הונדערט טויזנט דאלער צו עקסטערע א מיליאן דאלער, וואס ווילסטו זיי זאלן טון? זיי זאלן גיין געבן פאר יעדן איינעם קויפן לחם משנה פאר שבת? אדער דו ווילסט זיי זאלן מאכן די קאמפאני זאל זיין ווערט דאפלט אין א יאר ארום?
יא, אוודאי. שוין, דאס הייסט א גראוט קאמפאני. אבער פון די אנדערע זייט, די גראוט קאמפאניס האבן סאך סאך מער ריסק. אקעי, א קאר גייט נישט אראפהאקן אן עלעפאנט אזוי שנעל.

איך באקום איך מיינע דריי פיר פראצענט א יאר, מיינע פינף פראצענט א יאר, און איך רוף עס מער אן. אז ער וויל זיין געלט זאל פייטן אינפלעישן.
וואס הייסט? נישט פארשטאנען. סאו וואס הייסט אינפלעישן?
יא, אז די פרייזן פון זאכן גייען ארויף. פרייזן פון זאכן גייען אראפ, אדער די וועליו פון די דאלער גייט אראפ. יא. ווען דו אינוועסט דיין געלט אין עני פלאץ וואס איז נישט קיין געלט, נאר ס'איז א נכסים, ס'איז א נכס,

און און מיין עקספיריענס איז, איך גיי נישט רעדן פון רוחניות, ווי פארשטייט זיך מיין די עולם וואס ס'זיצט דא מן הסתם איז סאך סאך סאך א העכערע לעוועל רוחניות ווי מיר, אבער אזויפיל וועל איך יא זאגן אז אז איך האב עקספיריענס פון מיין לעבן אביסל אז ווער ס'לאזט זיך נישט נארן ברוחניות לאזט זיך נישט נארן בגשמיות, און ווער ס'לאזט זיך נארן בגשמיות לאזט זיך נארן ברוחניות, געווענליך גייט עס צוזאמען. סאו תחל שנה וברכותיה מיט א פרישקייט, איך האב זייער אסאך וואס מענטשן קומען צו מיר סוף א יאר אנפאנג פון א יאר וואס קען איך טון פאר די פרישע יאר צו מצליח זיין בעסער, בעיקר רעדט מען צו מיר אין ביזנעס, ווייל ווען זיי זאגן מיך ברוחניות זאג איך זיי גיי רעד מיט דיין רב, אבער איך רעד יעצט בעיקר אין מסחר וויאזוי קען איך מצליח זיין מער, סאו ס'איז דא אויף שטארקע מעגליכקייט, איך באקום אסאך ריקוועסטס. פארלאנגען פון מענטשן אז מען זאל מאכן נאך איינס וואס זאל זיך אנהייבן אנפאנג. וואס איז די ענין אויב איך מעג פרעגן וואס איז די ענין פון לימיטן א קלאס צו נאר, וויפיל מענטשן גייען אריין אין איין קורס?
די יעצטיגע קורס האב איך געלימעט צו פופצן מענטשן.
אה. וואס איך מיין וואס איז וואס איז אזוי שלעכט אויב ס'וועט זיין לאמיר זאגן צוואנציג מענטשן אדער פערציג אפילו? ס'איז נישט שלעכט אבער ס'איז נישט אזוי גוט ווי פופצן. איך קען עס איך רוף עס נישט אן איך רוף עס נישט אן שלעכט ווערסעס גוט איך רוף עס אן גוט ווערסעס בעסער. אקעי. די סיבה איז פשוט ביקאויז איך נעם עס זייער זייער זייער פערסאנעל אז ווער ס'קומט צו די קורס זאל באמת מצליח זיין דערצו, און איך נעם טאקע נישט אן קיינעם אין די קורס פאר איך האב א שמועס מיט יענעם און איך מאך זיכער אז ער איז געמאכט פאר דעם.
און
און און מענטשן פרעגן קוועסטשענס אויך ביי די קורס און אויב.

האט זיך ארויסגעשטעלט אז די נאך איינס האט זיך אנגעפילט סאך שנעלער ווי די ערשטע, און ס'איז איבערגעפילט געווארן נאכאמאל צו די דריטע, סאו דערווייל מאך איך עס, ווילאנג דער אייבערשטער גייט כח און געזונט וועל איך פרובירן וואס איך קען, אבער איבערהויפט אזוי ווי איך האב דיר געזאגט, איך בין זייער פראו ענדיגן א יאר מיט א פרישע התחדשות צו קענען ווייטער אנגיין, און איך פארשטיי אויך אז ס'איז דא מענטשן וואס אין די ימים טובים סיזען,

איך קום צו דיר און איך פארקויף עס פאר דיר קודם פאר צוויי דאלער.
יא. איי וועסטו מיך פרעגן פון וואו האב איך עס פאר צוויי דאלער? און די ענטפער פאר דעם איז ווייל איך בין מורא'דיג גוט מיט די באלבאס פון עמעזינג סעיווינגס און ער האט אסאך אסאך אסאך קאפס אין זיין סטארעדזש און ער גייט עס דארטן האבן פאר די נעקסטע דריי חדשים עס גייט קאלעקטן דאסט עס גייט ווערן שמוציג עס גייט ווערן שטויביג קום איך צו אים זאג אים מיין טייערע חבר ר' זרח פון עמעזינג סעיווינגס אפשר קענסטו מיך בארגן א פעקל קאפס פאר א חודש